מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף לד עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא אכט שורות פון אויבן. דערציילט די גמרא אזוי, אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין תנו תרומות בי רבה. צוויי ברידערס, אביי בר אבין מיט רב חנינא בר אבין, האבן געלערנט מסכת תרומה ביי רבה. איז פגע בהו רבא בר מתנה, רבא בר מתנה האט זיי געטראפן, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, מאי אמריתו בתרומות דבי מר, וואס האבן ענק עפעס געלערנט ביי רבה, ענק האבן געלערנט יעצט ביי רבה מסכת תרומה, זאג איבער א חידוש, דערצייל עפעס. אמרי ליה האבן זיי געזאגט צו אים, ומאי קשיא לך, וואס איז דיר שווער, סתם גיין איבערזאגן גאנץ וואס אונז האבן געלערנט יעצט קען איך נישט צופיל, זאג מיר א זאך עס איז דיר עפעס שווער וועט מען דיר העלפן. אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, תנן, יא, כ'האב א משנה וואס די משנה האב איך א פראבלעם דערמיט. ער זאגט אזוי, די משנה שטייט שתילי תרומות שנטמאו, איך האב געוויקסט פון תרומה וואס זענען געווארן טמא, ווי רש"י זאגט מען רעדט דא פון כרוב, פון קעבעדזש, פון ליק, זאכן וואס מען פלאנצט איין, מען נעמט דעם קערנעל, מען פלאנצט עס איין, און פון דעם קערנעל ארויס, שטייטליך קומט ארויס דאס וואס ס'וואקסט ארויס פון דעם. איז יעצט האט מפריש געווען תרומה און למעשה איז עס געווארן טמא, איז יעצט וואס האט ער געטון, ושתלן האט ער זיי צוריק איינגעפלאנצט, איז די הלכה זאגט די משנה טהורים מלטמא, כאטשיג וואס בעצם זענען זיי געווארן טמא, און די מינוט ס'איז טמא בעצם קען עס גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, זאגט ער דא א חידוש, היות דו פלאנצט עס איין אין די ערד און ממילא ווערט עס יעצט צוריק מחובר לקרקע איז דאך נישט קיין אוכל און ממילא די טומאה וואס איז אויף דעם איז נישט מער דא און ממילא קען עס נישט מטמא זיין א צווייטע זאך. אבער לייגט די משנה צו ואסורין מלאכול אבער עסן דאס טאר איך נישט. האט ער פארשטאנען וואס מיינט ואסורין מלאכול, פשט איז אז די כהן ער מעג עס נאך אלץ נישט עסן, דאס הייסט וויבאלד איך האב דא תרומה, וואס למעשה איז עס געווארן טמא, זאג איך דיר אז וואס זאלסטו וויסן, דו טארסט נישט עסן דערפון. אויף דעם פרעגט ער, וכי מאחר דטהורין מלטמא, יעצט אז דו זאגסט מיר אז ס'איז טהור מלטמא, דאס הייסט אז די אוכל קען שוין נישט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, פרעגט ער זיי, אמאי אסורין מלאכול, לכאורה פארוואס ווערן זיי אסור לאכול, פארוואס טאר די כהן נישט עסן דערפון, פרעגט ער אזוי, אויב זאגסטו מיר לגבי די טומאה אז די טומאה איז שוין מער נישט דא, און ממילא דער אוכל קען נישט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, אויב אזוי פארוואס זאג איך נישט די זעלבע זאך צום כהן, אין הכי נמי דא רעדט מען פון תרומה וואס איז טמא געווארן, אבער למעשה האסט דאך איינגעפלאנצט אין די ערד, די מינוט דו האסט עס איינגעפלאנצט אין ערד אויב אזוי גייט אוועק יעדע טומאה וואס איז געווען אויף דעם, אויב אזוי זאל דער תרומה יעצט ווערן נארמאלע תרומה וואס די כהן מעג עסן, און ממילא פרעג איך דיר פארוואס זאגט די משנה ואסורין מלאכול אז די כהן טאר עס נישט עסן? אמרי האבן זיי געזאגט אמרי ליה הכי אמר רבה אזוי האט אונז רבה געלערנט האסט געפרעגט מען וועט דיר געבן א תשובה רבה האט אונז אויסגעלערנט מאי אסורין וואס שטייט אין די משנה אסורין מיינט אסורין לזרים ס'מיינט נישט ווי די כהן דו האסט פארשטאנען אז ס'מיינט אז די כהן טאר נישט עסן דערפון זאגט ער ניין אוואדע נישט, די כהן טאר עסן דערפון, פארוואס ווייל די מינוט וואס דו פלאנצט עס איין, יעדע טומאה וואס איז געווען אין דעם, גייט דאך טאקע אוועק, און ממילא טאקע עס בלייבט תרומה, אבער די טומאה וואס איז געווען דא דאס איז נישט דא, און ממילא די כהן מעג עס עסן, נאר ווען ס'שטייט אסורים מיינט אסורים לזרים, אז א זר טאר נישט עסן דערפון, היות דער אוכל בלייבט תרומה. ממילא וויל דאס נאר זאגן אז אפילו דו פלאנצט עס איין, און למעשה יעצט וואקסט צו עפעס, זאלסטו וויסן אסורים לזרים, א זר טאר נישט עסן, ווייל נאך אלץ בלייבט עס תרומה. אזוי האבן זיי אים געענטפערט. פרעגט ער זיי אזוי, און מאי קא משמע לן, אויב אזוי וויל איך דיר פרעגן, וואס איז די חידוש פון די משנה? ווילסטו מיר זאגן אז גידולי תרומה תרומה? ווילסטו מיר זאגן אז דו האסט גענומען דעם קערנדעלע, און ס'איז ארויסגעקומען עפעס א פרוכט, ס'איז עפעס ארויסגעקומען דערפון, און יעצט ווילסטו מיר זאגן אז דו האסט עס צוריק איינגעפלאנצט אין די ערד, בלייבט עס תרומה, אפילו ס'וואקסט אביסל צו, בלייבט דאס אלעס תרומה, און ממילא א זר טאר נישט עסן דערפון? זאגט ער תנינא, אונז האבן דאס שוין געלערנט, אונז האבן געלערנט א גרעסערע חידוש ווי דעם, ווייל אונז האבן געלערנט, די משנה דארטן זאגט ווייטער, גידולי תרומה, תרומה. אז טאמער אפילו לאמיר זאגן דו האסט א קערנדעלע וואס דו פלאנצט אריין אין די ערד, יעצט לאמיר זאגן ס'איז ווייצן, ווייצן פשט איז דו נעמסט דעם קערנדעלע, ס'גייט אריין אין די ערד, די גאנצע קערנדעלע איז פארשימלט, ס'פארפוילט, ס'ווערט דארטן צו, און פון דעם ארויס שפעטער פון די ווארצלעך קומען ארויס די חיטים. פשט איז די גאנצע קערנדעלע גייט אוועק און שפעטער קומט ארויס פון די ווארצלן קומט ארויס חיטים און ממילא זאגט די משנה אויף אזא סארט פאל די האסט געהאט א קערנדעלע וואס איז געווען פון תרומה און די האסט עס איינגעפלאנצט אפילו די גאנצע קערנדעלע איז זיך צעגאנגען און שפעטער ערשט איז ארויסגעקומען א נייע בריאה עס איז ארויסגעקומען די חיטים זאלסטו וויסן וואס וואקסט ארויס איז תרומה. און ממילא זאגט ער, אוואדע, טאמער האב איך אז די קערן אליין איז געגאנגען צעגאנגען, און די האסט א נייע בריה זאג איך אז די נייע בריה איז חיטים, און די חיטים איז יעצט טאקע נאך אלץ תרומה, איז אוואדע ווען די האסט גענומען דא דיין כרוב האסט עס אריינגעלייגט אין די ערד, און עס האט פשוט אביסל צוגעוואקסן ס'איז געווארן אביסל גרעסער, אוואדע און אוואדע בלייבט עס תרומה. און ממילא איז דאס וואס די משנה וויל אונז זאגן, און דאס איז די זעלבע זאך נאכאמאל קען דאך נישט זיין. וכי תימא ווילסטו זאגן גידולי גידולין, די חידוש איז נישט אז וואס אז דאס אליינס בלייבט תרומה און וואס וואקסט צו אביסל ס'ווערט גרעסער אביסל אז דאס איז תרומה, נאר אפשר איז די חידוש אז גידולי גידולין ווי רש"י זאגט למשל אז קליינע צוויבעלעך די מינוט די לייגסט צוריק אריין אין די ערד ס'ווערט מער, ס'נישט נאר אז ס'ווערט גרעסער נאר ס'קומט צו אדער די בראנטשעס ווערן נייע בראנטשעס וואס נישט געווען פריער. און ממילא דא קומט א נייע בריאה א גאנץ א נייע זאך, ס'נישט פשוט אז ס'איז געווארן אביסל גרעסער די זעלבע זאך וואס דו האסט אריינגעלייגט, נאר ס'קומט צו צו דעם, אויב אזוי וואלט איך אפשר געוואלט זאגן אז די גידולי גידולין און דאס איז די חידוש, און מאי קא משמע לן און אפשר די חידוש איז בדבר שאין זרעו כלה אז וואס אין א זאך וואס איז אין זרעו כלה אין אזא סארט פאל אז ס'קומט צו אז דו לייגסט צו נאך אז דאס איז אויך א תרומה. זאגט ער ניין, הא נמי תנינא, דאס האבן מיר אויך געלערנט, דאס איז אויך, ס'איז דא א משנה דארטן אין פר' אין משנה ו', וואס עס שטייט דארטן, הטבל, גידוליו מותרים בדבר שזרעו כלה, די הלכה איז לגבי טבל, דאס הייסט, טבל איז בעצם די צווייטע סטעידזש פון תבואה, לאמיר זאגן, דו האסט ווייצן וואס זענען געוואקסן, מוז ער געבן פון דעם תרומות ומעשרות, יעצט ווען מוז ער געבן תרומות ומעשרות? דאס איז נאר די מינוט וואס מען האט שוין בעצם געמאכט אלע מלאכות, ס'שוין רואה פני הבית, ס'איז אינגאנצן גרייט, יעצט מוז איך געבן תרומות ומעשרות דערפון, די מינוט וואס ס'ווערט די דין פון טבל, קען איך שוין נישט עסן אפילו נישט קיין עראי'דיגע אכילה, דאס הייסט ביז מ'האט געענדיגט די גאנצע מלאכה, ס'איז נאכנישט רואה פני הבית, אכילת עראי מעג איך האבן. די מינוט וואס איז געווארן טבל, דאס הייסט מען האט שוין געענדיגט אלעס, יעצט דארף מען נאר נאך געבן תרומות ומעשרות, טאר איך נישט עסן אויך נישט, קיין עראי'דיגע אכילה אויך נישט. און ממילא איז דא געווען אזוי, דער מענטש האט געהאט טבל, ער האט געהאט למשל ווייצן וואס ער האט זיי איינגעפלאנצט אין די ערד, ס'איז געווען אבער טבל, דאס הייסט מען האט נאכנישט געגעבן תרומות ומעשרות, עס זאגט די משנה דארטן גידוליו מותרים בדבר שזרעו כלה, אויב עס איז א זאך ווי ווייצן, פשט איז די קערנדל צעגייט און עס קומט ארויס א נייע זאך, און שפעטער פון דאס האט ער דאס האט ער איינגעפלאנצט און יעצט האב איך דא א נייע תבואה, דארטן זאג איך די נייע תבואה האט נישט קיין דין פון טבל, נאר עס הייבט זיך אן נאכמאל פון אנהייב, אויב ווילסטו עסן עראי מעג איך עסן עראי, ס'האט נישט קיין דין טבל, הגם ס'קומט פון א טבל סיד. אבל בדבר שאין זרעו כלה, אבער אויב זאגט די משנה ווייטער איז עס א זאך וואס איז אין זרעו כלה, ווי למשל די כרוב, ווי למשל די ליק, וואס בעצם די קערנדל לייגסטו אריין און ס'ווערט פשוט גרעסער פונעם קערנעל אליינס, דעמאלס זאגט די משנה אפילו גידולי גידולין אסורין באכילה, דעמאלס אפילו גידולי גידולין, אפילו נייע זאכן וואס וואקסן ארויס פון דעם, ווערן זיי, האבן זיי א דין פון טבל, און מ'טאר זיי נישט עסן, ביז מען האט געגעבן תרומה, אפילו מען האט נאכנישט געמאכט אלע מלאכות. ממילא זאגט ער, זעסטו דאך פון די משנה, אז גידולי גידולין ווייס איך אויך שוין, און ממילא קום איך צוריק מיט מיין ערשטע קשיא, וואס זאגסטו מיך אז די משנה זאגט אז אסורים מען טאר נישט עסן דאס וואס דו האסט יעצט איינגעפלאנצט דא לגבי די תרומה, און צו זאגן אז גידולים זענען אסור, איז דאך נישט קיין חידוש, האב איך שוין איין משנה, צו זאגן אז גידולי גידולים זענען אסור, האב איך נאך א משנה, און ממילא פרעגט ער זיי, וואס איז פשט אין די משנה? זאגט די גמרא, אישתיקו זענען זיי געבליבן שטיל. אמר ליה, האבן זיי געזאגט צוריק צו אים, נו, מידי שמיע לך בהא, אפשר האסטו עפעס געהערט, ווייסטו וואס איז פשט אין דעם? אמר להו, האט צו זיי געזאגט אזוי, הכי אמר רב ששת, אזוי האט רב ששת מסביר געווען, מאי אסורין, אסורים לכהנים, ווען די משנה זאגט אז ס'איז אסור מיינט עס טאקע אז ס'איז אסור לכהנים, פארוואס? הואיל ואיפסילו להו בהסח הדעת, מאכט ער דא א נייע חידוש און זאגט אזוי, ווען די משנה זאגט אז ס'איז אסורין, וואס מיינט אסור? נישט פאר די זר וואס מ'האט פריער געוואלט זאגן, נאר ס'מיינט טאקע פארן כהן, איי וועסטו פרעגן פארוואס זאל עס זיין אסור פארן כהן? לכאורה די טומאה וואס איז געווען אויף דעם איז דאך אוועק געגאנגען אז די טומאה איז מער נישט דא, אויב אזוי לכאורה וואס איז די פראבלעם? ווייל די מינוט דו פלאנצט עס איין יעדע טומאה וואס איז געווען אויף דעם גייט דאך אוועק. זאגט ער א נייע זאך, ס'דא אזא זאך וואס הייסט היסח הדעת, אז דו האסט גענומען תרומה און דו האסט פארגעסן דערפון, דו האסט עס פשוט איינגעפלאנצט און דיין קאפ האט זיך מער נישט צוגעלייגט אויף דעם, דאס וואס דו האסט דיך מסיח דעת געווען, דאס איז א פסול ווען עס קומט צו תרומה, און ממילא זאגט ער, וויבאלד די תורה זאגט אונז, את משמרת תרומותי, פשט איז א מענטש דארף האבן פאר זיין, פאר זיין תרומה דו מוזט אכטונג געבן זאל בלייבן טהור, ווען דו נעמסט זיין תרומה דו פלאנצט עס איין, דו פשוט דו פארגעסט דערפון, הייסט עס דו האסט מסיח דעת געווען, און ממילא ווען דו ביסט מסיח דעת אויף דעם איז דאס א נייע פראבלעם, און ממילא וויבאלד כ'האב דא א פראבלעם פון היסח הדעת, אויף דעם זאגט די משנה, זאלסטו וויסן אסורים, דו האסט גענומען די תרומה, הגם טהור איז עס, נאר וואס כ'האב א פראבלעם פון היסח הדעת, און ממילא אויב אזוי טארסטו עס נישט עסן. איז זאגט די גמרא, הניחא למאן דאמר היסח הדעת פסול הגוף הוה שפיר, זאגט ער, בעצם ס'איז דא צוויי טייטשן וואס וויאזוי פארשטיי איך די ווארט היסח הדעת, אדער פארשטיי איך אז ס'מיינט אז ס'א פסול הגוף, ס'א נייע פסול, אזוי ווי ס'איז דא א פסול כ'ווייס פון פיגול וואס זאל נאר זיין ביי אנדערע הלכות, איז דא א פסול לגבי תרומה, היסח הדעת, אז דו האסט געהאט היסח הדעת ווערט עס אסור, פארוואס, פאר ווי, פאר ווען ס'מאכט נישט קיין חילוק, ס'איז א נייע איסור, א נייע הלכה וואס איך לייג ארויף אויף תרומה אז איך מוז האבן כוונה, איך מוז אכטונג געבן אויף דעם. אז איך האב היסח הדעת, איך פלאנץ עס פשוט איין, אויב אזוי איז די גאנצע זאך פסול און מעג איך עס מער נישט עסן. אלא למאן דאמר היסח הדעת פסול טומאה הוה, אבער לפי די מאן דאמר וואס האלט ניין, אז היסח הדעת איז פשוט פשט, ס'איז א פסול טומאה, פשט איז איך ווייס נישט איז עס יא געווארן טמא, איז עס נישט געווארן טמא, בשעת ווען איך האב מסיח דעת געווען דערפון. דאס הייסט בעצם טאמער איך האב איינער וואס קען עס מברר זיין פאר מיך, איז עס אוודאי בסדר. נאר וואס, איך האב היסח הדעת, איך האב עס איינגעפלאנצט, איך ווייס נישט וואס איז געשען דערמיט אפשר איז עס געווארן טמא, און ממילא דאס איז פשט דאס די איסור פון הסח הדעת. אויב אזוי מאי איכא למימר דא ביים איינפלאנצן מהיכי תיתי זאל די כהן עס נישט מעגן עסן? פארוואס? ווייל די מינוט ווען איר פלאנצט עס איין האט מען דאך געזאגט אז יעדע טומאה וואס גייט דא אריין גייט אוועק, פארוואס ווייל די איינפלאנצן מאכט עס זאל מער נישט זיין קיין אוכל, אויב אזוי פאסט דאך נישט צו זאגן קיין היסח הדעת, און ממילא זאגט ער בשלמא אז היסח הדעת איז א נייע מציאות א נייע איסור, פארשטיי איך זייער גוט, זאגט מיר די משנה אז וואס, זאלסטו וויסן ס'איז אסור, אבער אויב זאג איך אז היסח הדעת איז א שאלה אין טומאה, דאס הייסט דו האסט א ספק איז עס יא געווארן טמא אדער איז עס נישט געווארן טמא בשעת ווען דו האסט עס פשוט איינגעפלאנצט, אויב אזוי מה היכי תיתי זאל די משנה זאגן אז ס'איז אסור? לכאורה ס'פאסט נישט דא צו זאגן היסח הדעת, ווייל די מינוט דו פלאנצט עס איין איז נישט דא קיין פראבלעם פון טומאה. און די גמרא גייט יעצט ווייטער מסביר זיין אביסל לגבי היסח הדעת, זאגט די גמרא דאיתמר היסח הדעת רבי יוחנן אמר פסול טומאה הוה, רבי יוחנן זאגט אז וואס איז די פראבלעם דאס איז א פסול טומאה, כ'האב א שאלה איז דאס יא געווארן טמא אדער איז עס נישט געווארן טמא? ורבי שמעון בן לקיש אמר פסול הגוף הוה רבי שמעון בן לקיש זאגט ניין די פראבלעם מיט דעם איז א פסול הגוף ס'איז א נייע איסור היסח הדעת זאגט די גמרא רבי יוחנן אמר פסול טומאה הוה שאם יבא אליהו ויטהרנה אויב אליהו הנביא וועט קומען און זאגן ווייסט וואס איך ווייס קלאר אז קיינער איז נישט מטמא געווען בשעת ווען דו האסט דיך מסיח דעת געווען שומעין לו, הער איך אים צו. מה שאין כן ר' שמעון בן לקיש אומר, פסול הגוף הוה, ער האלט ס'איז א פסול הגוף, ס'איז א נייע פסול וואס קומט אויף דעם. און ממילא שאם יבוא אליהו ויטהרנה אין שומעין לו, אפילו אליהו הנביא וויל קומען זאגן, איך ווייס קלאר, ס'איז נישט געווארן טמא, העלפט עס גארנישט. און ממילא דאס איז די מחלוקת צווישן ר' יוחנן מיט ריש לקיש וואס דא האט מען פריער מסביר געווען. ר' יוחנן האלט אז ס'איז א שאלה אין טומאה, בשעת ווען דו ביסט זיך מסיח דעת אפשר איז עס געווארן טמא דורך יענע צייט. מה שאין כן ריש לקיש זאגט ניין, ס'איז א נייע פסול, ס'איז א נייע מציאות, א נייע זאך וואס קומט דא אויס אין תרומה. עס זאגט די גמרא, איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, פרעגט רבי יוחנן א קשיא צו רבי שמעון בן לקיש, דו ריש לקיש ווילסט זאגן אז ס'איז א נייע איסור, ס'איז א פסול הגוף, ס'איז א נייע איסור וואס קומט דא אויפן תרומה, פרעגט ער אים אזוי, אונז האבן געלערנט רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, ס'איז געווען א לול קטן איז געווען א קליינע לאך וואס איז געווען דארטן לגבי די מזבח וואס וואס דארט האט מען אריין געלייגט חטאות וואס זענען פסול געווארן, דאס הייסט דא האבן מיר א בילד פון די מזבח, און אויפן זייט אויפן מערב זייט איז געווען א קליינע לאך ווי רש"י לערנט ס'איז געווען אינגאנצן אונטן וואס דארטן איז געווארן דארט האט מען אריין געלייגט יעדע זאך וואס איז פסול געווארן האט מען אריין געלייגט דארטן, איז דא אנדערע ראשונים וואס לערנען אז די לאך איז געווען פון אויבן, אבער רש י לערנט קלאר אז די לאך איז געווען פון אונטן. עס שטייט דארטן ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף, דארט האט מען אריינגעווארפן פסולים פון חטאת העוף, ות, ותעובר צורתם, ותעובר צורתם, ויוצאין לבית השריפה, מען האט געווארט ביז ס'גייט אדורך א נאכט, דאס הייסט די גאנצע צורה האט זיך געטוישט, ס'איז געווארן פסול בלינה, און ממילא שפעטער ויוצאין לבית השריפה, און שפעטער האט מען עס געקענט ארויסנעמען צו די בית השריפה, דאס הייסט איך האב א קליינע לאך וואס איך האב גענומען חטאת העוף, וואס זיי האב איך דארטן אריינגעווארפן, איז רש י מסביר וואס פאר איסור, וואס איז געווען די פראבלעם פון דעם חטאת העוף, זאגט רש י אויב רעדט זיך למשל פיגול, אדער אויב רעדט זיך למשל דו האסט עס ארויסגענומען, אדער וואס זאל נאר זיין א איסור הגוף אויפן פלייש אליינס, דעמאלס זאגט רש י קענסט דאך נעמען גלייך דעם חטאת העוף, נעם עס ארויס און גיי עס פארברענען. און ממילא פון דעם רעדט מען נישט, נאר וואס, מען רעדט דא פון א זאך וואס מען האט נישט געקענט גלייך פארברענען, מען האט נאר געמוזט ווארטן ביז ס'גייט איבער נאכט עס זאל טאקע זיין א איסור אויף דעם, און ערשט שפעטער האט מען עס געקענט פארברענען. איז וואס איז דאס? דאס איז א חטאת העוף וואס מען האט פשוט מסיח דעת געווען דערפון. אז איך האב א חטאת העוף וואס איך האב זיך מסיח דעת געווען דערפון, פארברענען קען איך עס נישט ווייל עס איז נישטא קיין געהעריגע איסור אויף דעם, אבער למעשה, יעצט פשוט לאזן קען איך אויך נישט, האט מען עס אריין געלייגט די לול קטן אינעם קליינע לאך, מ'האט געווארט איבער נאכט, יעצט איז דאך אוודאי אסור ווייל עס איז געווארן אסור בלינה, און ווייל דעמאלס איז עס אסור בלינה קען איך עס גיין פארברענען. שמועסט די גמרא אויס, אי אמרת בשלמא פסול טומאה הוה, אויב זאג איך טאקע אז ס'איז א פסול טומאה, פשט איז אז די גאנצע שאלה פון מסיח דעת איז איז עס יא געווארן טמא איז עס נישט געווארן טמא דורך דעם ווען איך האב זיך מסיח דעת געווען דערפון, אויב אזוי משום הכי בעי עיבור צורה, ממילא פארשטיי איך זייער גוט פארוואס איך מוז ווארטן די נאכט, איך מוז ווארטן ביז ס'טוישט זיך, ביז ס'איז עובר אויף לינה, ווייל שמא יבא אליהו ויטהרנה. אז דו גייסט עס גלייך פארברענען, אפשר וועט אליהו קומען און זאגן, האלא, דו האסט דא פארברענט א זאך וואס איז בעצם געווען טהור, און ממילא פארשטיי איך זייער גוט איך מוז עס האלטן איבער נאכט, מאכן זיכער אז דא א צווייטע איסור אויף דעם, אויב אזוי יעצט קענסט, מארגן, אז עס איז איבערגעגאנגען די נאכט, אויב אזוי קענסטו עס ווייטער רואיגערהייט פארברענען. אלא אי אמרת פסול הגוף, נאר אויב זאגסטו די גאנצע פראבלעם איז א פסול הגוף, דאס פשט איז, אז דו ווייסט קלאר אז דאס איז אסור, פארוואס איז עס אסור? ווייל דו האסט מסיח דעת געווען, אויב אזוי למה לי עיבור צורה, פארוואס דארף איך האבן עיבור צורה, נעם עס גלייך און גיי עס יעצט פארברענען, און ממילא זאגט ער, בשלמא אויב איך האלט אז די גאנצע זאך שאלה אין טומאה, איך בין נישט זיכער צו ס'איז יא געווארן טמא צו ס'איז נישט געווארן טמא, אויב אזוי פארשטיי איך, האלט עס איבער נאכט זאל טאקע זיין א איסור פון דעם, אויב אזוי האסטו פארברענט ריכטיגערהייט, און יעצט פארברענען קען איך נישט ווייל אפשר איז עס דאך טהור און אליהו הנביא וועט קומען זאגן אז עס איז טהור. אבער אויב זאג איך אז די גאנצע זאך איז א פסול אין דעם אליין, ס'א פסול הגוף, אויב אזוי איז דאך נישט ערגער ווי פיגול, אויב אזוי נעם עס גלייך און גיי עס ארויס און גיי עס פארברענען, פארוואס מוז איך עס לאזן איבער נאכט דארטן, אלא מאי פון דעם וואס עס שטייט יא מען לאזט עס איבער נאכט איז דאך א ראיה צו זען אז וואס אז די גאנצע איז א שאלה פון טומאה, איז יא געווארן טמא צו ס'איז נישט געווארן טמא ממילא קען איך עס נישט יעצט טון. והתנן, און ער ברענגט נאך א ראיה דערצו, זה הכלל, כל שפסולו בגופו ישרף מיד, יעדע זאך וואס איז פסול בגופו, זאלסט עס גלייך גיין פארקויפן, זאלסט עס גלייך גיין פארברענען, בדם ובבעלים, טאמער די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, אדער די בעלים, זיי זענען טמא געווארן, דעמאלסט תעובר צורתן, דארף איך האבן עיבור צורתן, און ממילא זאגט די גמרא, לכאורה, זעסטו דאך דא אז יעדע זאך וואס איז פסול בגופו, אויב אזוי ישרף מיד. אז איך דארף עס האבן ישרף מיד, אויב אזוי האסטו דאך דא די זעלבע זאך, איז דאך א ראיה, פון דעם וואס דו האלטסט עס יא, איז דאך א ראיה די גאנצע זאך איז נישט א פסול בגופו, נאר ס'איז א פסול אין אינעווייניג איז עס יא געווארן טמא צו ס'איז נישט געווארן טמא ממילא מוז איך ווארטן, און ממילא מוז איך ווארטן תעובר צורתן ויוצא לבית השריפה דעם קומענדיגן טאג. אמר ליה, זאגט אים, האי תנא תנא דבי רבה בר אבוה הוא, זאגט ער ביסט גערעכט, אונז האבן טאקע פארשטאנען ביז יעצט אייביג אז ווען ס'א פסול הגוף קענסטו עס גלייך גיין פארברענען, אבער ניין, האי תנא תנא דבי רבה בר אבוה הוא, דאמר אפילו פיגול טעון עיבור צורה, וואס ער האלט אז אפילו פיגול, אפילו ווען ס'איז א איסור, ס'איז א טומאה אויפן גוף אליינס, נאך אלץ מוז עס האבן ערשט עיבור צורה, דו קענסט עס נישט גיין גלייך פארברענען, און ממילא פרעגסטו מיך פון יענע פארוואס דארטן שטייט אז די לול קטן האט מען עס אריינגעלייגט איבערנאכט, איז דאך א ראיה עס איז געווען די שאלה אלס טומאה און נישט אלס א נייע איסור, אזוי ווי ריש לקיש האט געוואלט זאגן, אויף דעם זאגט ריש לקיש ניין, די משנה דארטן גייט אזוי ווי, אזוי ווי רבה בר אבוה, און ממילא רבה בר אבוה האט געהאלטן אז אפילו פיגול וואס איז קלאר א איסור אויף דעם מוז איך לאזן איבערנאכט. און במילא ווען די משנה זאגט מען דארטן מען זאל עס לאזן איבערנאכט איז נישט קיין ראיה דווקא ווייל מען רעדט דארטן ווייל ס'איז געווען פשוט ער האט נישט געטראכט דערפון נאר קען זיין ער האט טאקע נישט געטראכט דערפון אבער די נישט טראכטן איז א פראבלעם אין זיך אליינס ס'איז טאקע א פראבלעם אזוי ווי פיגול אבער אזוי ווי פיגול לאז איך איבערנאכט לאז איך דאס אויך איבערנאכט און במילא דיין קשיא פון דארטן איז נישט קיין קשיא.